זאגט די הייליגע גמרא אונז האלטמער, דף י"ח עמוד א', זעמער נעכטן געבליבן, די גמרא געהאט א, די משנה געברענגט א הלכה פון מי שמתו מוטל לפניו, אז, און ווי די גמרא געבליבן בשם רב אשי, אז כיון שמוטל עליו לקוברו, איז כמוטל לפניו דמי, אז לפניו מיינט נישט ממש לפניו אין זיין פנים אריין,

מתו, וואו זעמער געבליבן נעכטן? מתו אין אבל משמרו לא, בערך צען צוועלף שורות פון אויבן. דער עולם האט עס? נאך די פסוקים, די גמרא ברענגט די פסוקים פון ויקם אברהם און נאכדעם די פסוק פון ואקברה מתי נאכדעם. זאגט די הייליגע גמרא מתו אין איז משמע פון די משנה דווקא. ווען ס'איז מתו, ווען ס'איז זײַן מת, פּשט איז ער איז אַן אבל, ער איז מחיוב באבֿלות, דעמאָלט איז דאָ דער דין פֿון פּטור מכל המיצװות, האמורות בתּורה, אבל משמרו לא. אָבער אײנער װאָס סתּם ער איז, איז, איז משמרו, ער איז נאָר דאָ אַ שומר, ער אַרבעט פֿאַר די חבֿרה קדישא, אָבער ס'איז נישט זײַן מת, ס'איז נישט מחיוב באבֿלות דאָ. לא, בײַ אַזאַ אײנעם װעט נישט זײַן דער פּטור און אַפֿילו לױט רב פּפּאַ, װאָס רב פּפּאַ זאָגט אַז ס'האָט נישט מיט מתו, ס'האָט מיט דעם װאָס, װאָס כ'בין אין דעם צימער, װײַל,

נאר איינע פון די צוויי איז גענוג, מתו עט זיין די היתר פון אזוי ווי דומיא דחתן. וואס מיינט מתו? מתו מיינט אז ס'מוטל עליו לקוברו, ער זיצט ביי זיך אינדערהיים, ער איז נישט יעצט אין טשאפעל, אבער ס'איז מוטל עליו לקוברו ווייל ער איז א קרוב ער איז אן אבל, ממילא איז די פטור פון א חתן וואס איז טרוד בטירדא דמצוה, זיין קאפ איז נישט אויפן פלאץ, איינער וואס איז משמרו, איינער וואס פיזיש. שטייט און היט דעם דעם מת, איז ער ממש אזוי ווי א הולך לדבר מצוה, אזוי ווי א פאקטישע עוסק במצוה. און ביי ביידע האבן מיר שוין אויבן געהאט אז ביי ביידע איז די הלכה אז אז אז פטור פטור מקריאת שמע פטור מכל המצוות האמורות בתורה. גייט די גמרא ווייטער, מתו ומשמרו אין, אבל מהלך בבית הקברות לא, סתם אז א מענטש גייט אין בית הקברות איז ער ווייטער מחיוב מיט אלע מצוות, אזוי משמע פון אונזער משנה. כ'האב דיר א קשיא, פרעגט גמרא והתניא מ'לערנט אין א ברייתא לא יהלך אדם בבית הקברות, א מענטש זאל נישט גיין אין בית הקברות מיט תפילין בראשו, מיט תפילין אויפן קאפ, וספר תורה בזרועו, אדער מיט א ספר תורה אין זיין האנט וקורא און ער ליינט, און ואם עושה כן עובר משום לועג לרש, חרף עושהו, דאס איז די לועג לרש, ער לאכט פונעם ארעמאן, דער דער דער מת איז ארעם אין מצוות, ער קען שוין קיין מצוות נישט מקיים זיין, דו פראסקעסט אים די מצוות. אין פנים אריין איז עס א געוויסע זלזול, תוס' לייגט צו, והוא הדין דעל פה אסור לקרות, אז שטיי נישט לעבן א בית הקברות און נעם דיך זאגן תורה, האמיר שוין אויבן געהאט, לכאורה קען מען עס צושטעלן דארט לגבי א הספד, דער אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת, לויט איינער פון די מאן דאמרים איז עס אפילו בדברי תורה, דו שטייסט דארט אין פראנט פון א מת און דו זאגסט א פלפול, גערעכט. איז עס לועג לרש זאגט רשי דארט אז דו רעדסט מענין של מת איז נישט דא קיין לועג לרש ווייל טוסט דאך עס לכבודו. על כל פנים זעהט מען פון די פון די ברייתא אז ס'האט נישט מיט מתו ומשמרו אפילו אין בית הקברות איז דא א הלכה אז דו קענסט נישט מקיים זיין די אלע מצוות ענפערט די גמרא אז ס'איז דא א גרויסע חילוק דא שטייט אן איסור אז אין די ד' אמות פון א מת קענסטו נישט קענסטו נישט לערנען תורה קענסט נישט גיין קיין תפילין ס'איז נישט קיין פטור דו דארפסט אויב ס'קומט די זמן תפילה, ס'קומט די זמן תפילין, די זמן קרישמע, דארפסטו ארויסגיין פון די ד' אמות און דארפסט ווייטער טון וואס דו האסט צו טון. התם תוך ארבע אמות הוא דאסור, חוץ לארבע אמות חייב. ס'דא א הלכה אז ארום די ד' אמות פון א מת טו עס נישט דא. כביכול אז מ'וועט זאגן אז א מענטש ער זאל נישט אריינגיין מיט קיין תפילין אין בית כיסא, מיינט אז ער איז פטור פון מצוות תפילין? ס'מיינט אז אין בית כיסא קען ער נישט טראגן קיין תפילין. ס'נישט קיין פטור. מילא ס'איז גאנץ א אנדערע הלכה, ביי אונז איז פאקטיש א פטור, ער איז נישט מחויב צו טון קיין השתדלות, ער קען טון די מצוה, דא איז עס אינגאנצן עפעס אנדערש. תוך ארבע אמות הוא דאסור חוץ לארבע אמות חייב, דאמר מר מת תופס ד' אמות לקרישמע, הכא, די ד' אמות לכאורה איז ווען ס'איז בבית הקברות, ווען ס'איז בחוץ, אויב ס'איז אין א בית, לכאורה איז די מת תופס כל הבית, על כל פנים. הכא, דא ביי אונז חוץ לד' אמות נמי פטור, פארוואס? ווייל ס'איז מוטל לפניו, ס'איז א פאקטישע פטור אז ווייל ער איז מחויב בקבורתו, אדער איז משמרו, ער היט אפ די מת, איז ער נישט מחויב קיין קרישמע, מילא ס'איז גאנץ א אנדערע הלכה און איינס האט נישט מיטן צווייטן גופא. המשמר את המת, אף על פי שאינו מתו, א מענטש היט א מת, ער איז פון די חברה קדישא איז פטור מקרישמע ומן התפילה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה, היו שניים, אויב ס'איז געווען צוויי מענטשן און זיי האבן צוזאמען געהיט, איז זה משמר וזה קורא, וזה משמר וזה קורא, מ'קען זיך שוין איינטיילן, מ'דארף נישט מער ווי איין מענטש צו היטן א מת, און קען מען זיך איינטיילן, פארוואס? ס'פאלט אוועק די דין עוסק במצוה, די רגע איך האב איינער וואס קען מיך איבערנעמען, זאל מיך יענער איבערנעמען, איך בין שוין נישט קיין עוסק במצוה. קען איך גיין לייען קרישמע אונז האבן שוין אויבן געהאט אזא הלכה אז א חופר כוך לקבר איינער געדענקט? א חופר כוך לקבר איז אויב מען קען זיך איינטיילן אויב נאר איינער קען גראבן און איך דארף נישט האבן ביידע זאלן גראבן איז איז אוודאי דארף עס א מענטש טון כדי צו קענען לייענען קרישמע בן עזאי אומר, זאגט יעצט בן עזאי היו באין בספינה, אויב זענען זיי אויף א שיף, טענה'ט ער ס'נישט דא קיין דין שמירה אויף א שיף, ווייל די גאנצע סיבה פון שמירה אויף א מת איז פון עכברים, אז מייז זאלן זיך נישט צוכאפן צום מת, אין ספינה האט ער געהאלטן איז נישט שכיח קיין עכברים איז נישט דא קיין דין שמירה, ס'נישט דא קיין דין שמירה איז מניחו בזווית זו, ומתפללים שניהם בזווית אחרת, זיי שטעלן זיך דאווענען אין א אנדערע ווינקל, פשט איז לכאורה. אז לועג לרש איז דאך דא, איך שטיין דאווענען אינעם פנים פונעם מת, דאס זאל איך נישט טון? גיי ארויס אין א צווייטע צימער על כל פנים מחזיר פניו, דריי דיך אויס, וואס דו קענסט טון נישט צו זיין אין זיין פנים. אבער ס'איז נישט דא קיין חיוב הגם עטס זענטס צוויי און ענק וואלטן זיך געקענט אן עצה געבן אז נאר איינער זאל בלייבן היטן ווייל ס'איז אין א ספינה, איז בכלל נישט דא קיין חיוב און קענען ביידע ארויסגיין דאווענען. מאי בינייהו, וואס די חילוק צווישן תנא קמא און בן עזאי וואס בן עזאי איז מתיר לגבי א ספינה אז מ'קען. איבערלאזן די מת און גיין דאווענען, אמר רבינא, חוששין לעכברים איכא בינייהו, מר סבר חיישינן מר סבר לא חיישינן, זיי קריגן זיך צו אויף א ספינה, דארף א מענטש חושש זיין לעכברים אדער נישט? תנו רבנן, די רבנן געלערנט א אינטערעסאנטע גמרא, המוליך עצמות ממקום למקום, איינער טראגט, אמאל נישט געווען קיין לעוויה קארס, און מ'האט געדארפט טראגן עצמות, האט מען עס געטראגן אזוי ווי מ'האט געטראגן אנדערע פעקלעך וואס. וויאזוי טראגט מען דארט? און אויב מען וויל ארויפלייגן לייגט מען עס מען לייגט עס אריין א קאר ניין? יא גרויסערווייז לייגט מען זיכער אריין א קאר. המוליך עצמות ממקום למקום הרי זה הרי זה לא יתנם בדסקיא עס איז געווען אזא טראנק וואס מען פלעגט ארויף לייגן אויפן חמור וואס איז געווען אזא לעדערנע טאשקע און די מענטש פלעגט זיך זעצן אויף דעם סאו דאס איז א דרך בזיון ווען מען רעדט פון א עצמות פון א מת אדער ווי די גמרא גייט שוין זאגן א ספר תורה איז עס נישט קיין עס נישט קיין בכבוד'דיגע עם נישט קיין בכבוד'דיגע וועג פון טראגן הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם מפני שנוהג בהם מנהג בזיון טרעף א מער בכבוד'דיגע וועג וויאזוי דו זאלסט דאס טראגן זאגט אבער די ברייתא ווייטער ואם היה מתיירא מפני נוכרים ומפני ליסטים אויב איז ער אין איילעניש ער דארף יעצט לויפן אויפן פערד פארוואס ווייל ער האט מורא פון נוכרים אדער פון ליסטים און ער קען נישט יעצט אויפקומען מיט א וועג וויאזוי זיך דאס צו טראגן אויף מער א פראקטישע וועג, מותר דעמאלטס מעג ער יא, כדרך שאמרו בעצמות, פשט איז וואס די פראבלעם פון ליסטים און און און נוכרים מיינט נישט אז זיי גייען גנב'נען די עצמות, נישט דאס איז די ווארט, די ווארט איז ווי ס'זעהט אויס פון רש"י איז וצריך לרכוב על הסוס ולרוץ, ער איז יעצט אין א מצב ער האט מורא ער דארף זיך זעהן ארויס פון דא, זאל ער טוהן, אז א מענטש איז דעספערעט איז ההכרח לא יגונה, ער טוט דאך עס נישט ווייל ער וויל מזלזל זיין, ער טוט דאך ווייל ער דארף גיין פון דא. דרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה פרעגט די גמרא אהייא אילימא ארישא די חלק האיסור אז פונקט אזוי ווי א מענטש זאל זאל טראגן ביינער אויף א בכבוד'דיגע וועג זאל ער אויך טראגן א ספר תורה פשיטא מי גרע ספר תורה מעצמות אוודאי דארף מען נוהג כבוד זיין אין א ספר תורה אלא אסיפא די צד היתר אז אזוי ווי איך זאג דיר הירא מפני הליסטים און הנוכרים מעג טראגן די די עצמות אין די דסקיא איז די זעלבע הלכה געזאגט געווארן לגבי א די זעלבע הלכה איז געזאגט געווארן לגבי א ספר תורה יעצט אונז האבן שוין געהאט פארשידענע הלכות וועגן לועג לרש אונז האבן געהאט א הלכה פון לועג לרש אז אוכל בבית אחר יא? אז א מענטש זאל נישט אז א מענטש זאל נישט עסן אין פנים פון א, יא רש"י געטייטשט, משום לועג לרש, א מענטש זאל נישט עסן אין פראנט פון א מת, און ער זאל ארויסגיין אוכל בבית אחר, ער זאל גיין עסן אין א צווייטע צימער, דאס איז איין הלכה פון לועג לרש, אונז האבן געהאט א הלכה לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בזרועו, שפאציר נישט ארום אין א בית החיים, בקיצור צוויי סארטן זאכן וואס קענסט מזלזל זיין אינעם מת, איינס אז איך עס און ער קען נישט עסן, ס'איז א זלזול, צוויי אז איך טו מצוות און ער קען נישט טון קיין מצוות, יעצט גייט מען האבן א נייע סארט לועג לרש, נישט אז איך טו עפעס נאר איך טו נישט וואס, ס'איז א שארפערע לועג לרש, אז איך בין אז איך געב מיך נישט אפ. מיטן אים מלווה זיין און איך איגנאריר די פאקט אז אונז האמיר דא א מת וואס מ'דארף זיך אפגעבן מיט כבודו. אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלווהו און ער באגלייבט אים נישט עוב און ער באגלייט אים נישט עובר משום לועג לרש ראשונים זאגן אז ס'איז א מינימום פון ד' אמות דאס הייסט א מת גייט דורך אנדערע זענען מחמיר אז אויב ס'איז נישט דא ס'איז נישט דא קיין מכובדיגע לוויה דארף מען מער על כל פנים אונז אונז וועמיר עס רופן א דין ד' אמות. איז משום לועג לרש חרף עושהו, דו ביסט מזלזל בכבוד המת, דו גייסט אים נישט מלווה זיין, ואם הלווהו אויב באגלייט ער אים יא, מה שכרו וואס איז די שכר, אמר רב אסי עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל, און אונז דרש'ן מיר די פסוק מלווה השם, מלווה קען מען דרש'ן א לשון פון מלווה, דאס איז ווער באגלייט דעם אייבערשטן, ווער כביכול איז אזוי ווער עס באגלייט דעם אייבערשטן, חונן דל דער וואס האט אפגעשוינט דעם דל וואס ס'איז נישטא קיין גרעסערע דל, ווי דער מת, און מכבדו, נאך א פסוק, ווער איז מכבד דעם אייבערשטן, חונן אביון, דער וואס פארשוינט דעם אביון, וואס דער גרעסטער אביון, דער גרעסטער עני איז דער מת. פארציילט די גמרא א מעשה, רבי חייא ורבי יונתן, הוו שקלי ואזלי בבית הקברות, זיי זענען געגאנגען אין בית הקברות, און הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן, און די תכלת, דאס מיינט די ציצית, אונז האבן שוין אויבן געהאט אז תכלת ווערט אנגערופן ציצית, האט זיך געשלעפט אויף. אויף די קברים, ער האט געהאט לאנגע ציצית און ס'האט זיך אראפגעשלעפט אויף די קברים, הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן, אמר ליה רבי חייא, האט רבי חייא געזאגט פאר רבי יונתן, דלייה, הייב אויף דיין ציצית, כדי שלא יאמרו די מתים זאלן נישט זאגן למחר באין אצלנו מארגן קומען זיי צו אונז, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי דא צו לערנען, אדער למחר באין אצלנו, מארגן גייען זיי זיין פונקט ווי אונז, זיי גייען אויך איין טאג שטארבן. זיי וועלן אויך זיין נשמות, זיי וועלן אויך זיין מתים זענען פטור מן המצוות, און יעצט זענען זיי מזלזל אין אונז, ביסט גארנישט מער פון מיר, איך האב אויך אמאל געלעבט און איך בין געשטארבן און דו לעבסט אויך און מארגן וועסטו שטארבן. איין פשט. די אנדערע פשט איז למחר באין אצלנו אז מארגן זאלן זיי קומען מיט זייערע תהילים'לעך בעטן רחמים ביי אונזערע קברים, ועכשיו מחרפין אותנו, און זיי זענען זיי זענען מחרפין אין אונז זיי פארשעמען אונז. איז קודם די גמרא איז זייער אינטערעסאנט און לאמיר עס אויסשמועסן, ווייל אונז האמיר אויבן געהאט א הלכה אז לא יהלך אדם בבית הקברות און תפילין בזרוע, דא זעט מען אביסל א אנדערע שמועס, די פראבלעם איז געווען אז די ציצית האבן זיך געשלעפט אויף אויף די קבר, נישט סתם אז ער האט אנגעהאט ציצית, און ער זאגט אים דלייה הייב עס אויף, איינמאל דו הייבסט עס אויף איז שוין גענוג, זאגן די ראשונים אז אמאל איז מען געגאנגען די ציצית אויפן עצם בגד, די עצם בגד פון א מענטש, לאמיר זאגן. זיין עצם רעקל וואס ער האט אנגעהאט, און ס'איז נישטא קיין חיוב, דער מת פארשטייט אויך אז דו דארפסט זיך נישט יעצט אויסטון דיינע בגדים ווען דו קומסט אריין צום מת, איך גיי דאס נישט ווייל איך וויל דיך טשעפען, איך גיי דאס ווייל דאס איז מיין בגד, דאס איז וואס איך האב אן, נו וואס דען, דארפסט מיר נישט קיצלען אין די נאז, ס'דארף זיך נישט שלעפן, די ציצית דארף זיך נישט שלעפן אויפן קבר. מילא איז מדינא דגמרא איז גענוג געווען אז איך הייב עס אויף, הגם איך בלייב אנגעטון מיט מיין ציצית. זאגן זיי אבער, היינט וואס די ציצית איז אן עקסטערע בגד, ס'איז שוין נישט ממש דער בגד, אין אנדערע ווערטער א מענטש טוט עס אויס וועט ער נישט זיין נאקעט, סך הכל וועט ער נישט האבן זיין ציצית, זאל מען יא באהאלטן. אזוי איז די הלכה אז אז מען גייט אין בית חיים איז נישט גענוג אז איך הייב עס אויף און ס'קיצלט נישט דעם קבר, מען דארף עס באהאלטן אז דער מת זאל עס נישט זען. פרעגט די גמרא, מי ידעי כולי האי

סאו מיר גייען ווייטער. מי ידעי כולי האי והא כתיב שטייט א פסוק והמתים אינם יודעים מאומה אז די מתים ווייסן נישט פון גארנישט און אז די מתים ווייסן נישט פון גארנישט פארוואס ביסטו דא באזארגט וועגן מיין ציצית אמר ליה האט אים געזאגט דו האסט נישט גוט געלערנט די פסוק אם קרית אויב האסט עס געלערנט לא שנית האסטו נישט גע'חזר'ט אם שנית אויב האסט גע'חזר'ט לא שילשת האסט נישט געלערנט א דריטע מאל אם שילשת לא פירשו לך איז דיך עס נישט געווען קלאר און די גמרא זעט אויס אז צו ארויסקומען קלאר מיט א זאך דארף מען עס לערנען פיר מאל, ס'איז דא אזא גמרא ערגעץ, איז גייט ער צוריק צו דעם אנהייב פונעם פסוק, דרשנ'ט ער אזוי, כי החיים יודעים שימותו, לעבעדיגע ווייסן אז זיי זענען געשטארבן, אלו צדיקים שבמיתתם נקראו חיים, אפילו נאכדעם וואס זיי זענען טויט ווערן זיי אנגערופן לעבן, לאמיר זען וויאזוי רש"י טייטשט דא, מה יודעים שימותו זאגט רש"י, וויאזוי לערן איך עס אריין אין פסוק, נאר נותנים אל לבם. יום המיתה, זיי א גאנץ לעבן געדענקן זיי דעם יום המיתה און מושכים ידיהם מן העבירה, טוען נישט קיין עבירות, אבער די רשעים איז פארקערט, די רשעים אינם יודעים מאומה, זיי ווייסן גארנישט, דאס מיינט והמתים לא יודעים מאומה גייט ארויף אויף די רשעים, שעושים עצמם כאילו אינם יודעים וחוטאים, אז אפילו ווען זיי לעבן איגנארירן זיי די פאקט אז איין טאג גייט אנקומען א יום המיתה און מאכן זיך כאילו אינם יודעים. און און זיי זינדיגן, סאו דאס מיינט והמתים אינם יודעים מאומה. שנאמר, דרש'נט ער יעצט א פסוק, בניהו בן יהוידע, די גרויסע צדיק בניהו בן יהוידע איז געווען א בן איש חי, תוס' זאגט אז אז מען דארף דא אז די אז די אז די כתיב איז חי און די קרי איז איז חיל, סאו אונז גיימיר יעצט דרש'ן די כתיב פון חי, רב פעלים מקבצאל, די גמרא וועט שוין טייטשן וואס ס'מיינט, הוא הכה את שני אריאל מואב. והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, דרש'נט די גמרא אזוי, וואס מיינט בן איש חי? אטו כולי עלמא בני מתי נינהו, ער איז דער איינציגסטער מענטש וואס איז געבוירן געווארן פון א לעבעדיגער מענטש און אלע אנדערע זענען געבוירן געווארן פון טויטע מענטשן, דאס מאכט נישט קיין סענס, אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי, דאס איז איין דרש, און דאס האט א שייכות מיט אונזער שמועס אז צדיקים במיתתם קרויין חיים, רב פעלים מקבצאל. וואס מיינט רב פעלים מקבצאל? שריבה וקיבץ פועלים לתורה האט מרביץ תורה געווען? והוא הכה את שני אריאל מואב? וואס מיינט דאס שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני? קיינער איז נישט געווען אזוי גרויס ווי אים נישט אין מקדש ראשון און נישט אין מקדש שני, געווען דער גרעסטער אין די אלע דורות, און ווי רש"י און תוס' זענען מסביר והוא הכה את שני אריאל, אריאל ווערט אנגערופן בית המקדש, רש"י ברענגט א פסוק, דאס איז שני אריאל מואב, מואב גייט אויך ארויף אויפן בית המקדש וואס דוד און שלמה וואס זיי שטאמען פון רות המואביה, זיי האבן געבויט דאס בית המקדש, דאס מיינט הכה את שני אריאל, ער האט בייגעקומען די צוויי דורות פון דור פון בית מקדש ראשון און דור בית מקדש שני, שטייט ווייטער והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור, וואס ביום השלג, מען טרעפט נישט אז עס איז געווען אזא מעשה אז ער האט זיך געשלאגן מיט עפעס ארי, איז דרש'נט די גמרא אז דאס איז בדרך רמז, איכא דאמרי איכא דאמרי תבר גזיזי דברדא ונחת וטבל, אז ער פלעגט זיך טובל'ן ל לקריו טייטש רשי, אין אנדערע ווערטער ער האט מקפיד געווען אויף תקנת עזרא נאך פאר די תקנה פאר ס'איז געקומען צו לערנען תורה, א מורא'דיגע מדריגה פון טהרה, תוס' זאגט ער האט זיך געטובל'ט צו עסן חולין בטהרה, על כל פנים, איכא דאמרי דתנא ספרא דבי רב ביומא דסיתוא, אז ער האט געלערנט גאנץ תורת כהנים, וואס תורת כהנים זאגן די מפרשים ווערט אנגערופן הארי, אזוי זאגט תוס', מהארי דריש שהוא חמור שבספרים, די תורת כהנים דאס די דרשות אויף פרשת ויקרא אויף די סדר פון ויקרא זענען די קרבנות קדשים בקיצור ס'איז א שווערע סוגיא און דאס האט ער דורכגעלערנט ביומא דסיתוא אין איין אין איין ווינטערדיגן טאג.

מען רעדט דארטן יחזקאל הנביא זאגט מוסר אויף צדקיהו און צדקיהו האט נאך געלעבט און ער רופט אים חלל, חלל רשע, חלל מיינט אלץ א מענטש וואס איז געהארגעט געווארן, זעט מען אז אפילו לעבעדיגערהייט האט ער שוין גערופן צדקיהו מיט א לשון פון מיתה ואיבעית אימא מהכא פונעם פסוק על פי שני עדים יקום על פי שני עדים או שלושה עדים יומת המת זאל מען הארגענען דעם מת, חי ער לעבט דאך נאך, זאגסט דאך איך גיי אים הארגענען, אלא המת מעיקרא ווייל ער איז געווען א רשע און ס'קומט זיך אים מיתה. קוק איך אים אן אפילו בחייו ווי ער איז א טויטער, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.